בעזרת השם יתברך, מסכת נדרים דף כ ו, הייבן מיר אן דף כ ה עמוד ב' אינמיטן פון די עמוד ביי די צוויי פינטלעך, ראה אותן אוכלין, איז אזוי, מיר האבן געזען די משנה, ראה אותן אוכלין אז טאמער א מענטש זעט א קבוצה מענטשן עסן פון זיינע תאנים, און ער זאגט הרי עליכם קרבן, ער אסר'ט זיין תאנים אויף זיי ווי א קרבן, ער מאכט א נדר איז מדיר הנאה, די מענטשן פון זיינע תאנים, און שפעטער דערנענטערט ער זיך און ער זעט אז זיין טאטע און זיין ברודער זענען אויך דארט, און ער האט דאך נישט געוואלט אסר'ן זיין טאטע און זיין ברודער פון עסן זיינע תאנים, דאס איז געווען א טעות, איז די דין איז פשט אזוי, כלפי די טאטע און די ברודער איז זיכער די נדר נישט חל, ווייל דאס איז געווען א טעות, די שאלה איז וואס טוט זיך מיט די אנדערע, די אנדערע וואס האבן אויך געגעסן פון די תאנים, האט מען געזען א מחלוקת בית שמאי בית הלל, בית שמאי האבן געזאגט הם מותרין און מה שעמהן אסורין, אז די טאטע און די ברידער זענען טאקע מותר, פאר זיי איז געווען א טעות, אבער פאר די אנדערע מענטשן די נדר חל, און בית הלל האבן געזאגט אלו ואלו מותרין אז די נדר נישט חל אויף קיינעם, און ווי מ'עט היינט זעהן די מחלוקת צווישן בית שמאי בית הלל איז צו נדר שבטלה מקצתו בטלה כולה, א נדר וואס א חלק פון דעם האט מען מבטל געווען האט מען מתיר געווען, איז די שאלה צו די אנדערע חלק ווערט אויך בטל צו נישט. יעצט אזוי, איידער מען גייט דא אריין אין די סוגיא, וועלמיר אויסשמועסן א קורצע הקדמה. דאס איז קלאר, אזוי מיר זעהן היינט אין די סוגיא, אז די שאלה פון נדר שבטלה מקצתו בטלה כולה, איז נישט קיין שאלה אין א חלות. פשט אזוי, ווען א מענטש מאכט א נדר, און די נדר איז חל אויף א גאנצע פאק מענטשן, און שפעטער ווערט מען געוואויר אז אויף א חלק פון די מענטשן איז עס נישט חל, דאס אליין איז נאכנישט גענוג צו צעווארפן די נדר. דא זאגט מען נאכנישט נדר שבטלה מקצתו בטלה כולה. נאר וואס? ווי הייבט זיך אן די שאלה פון נדר שבטלה מקצתו בטלה כולה? דארט ווי ס'איז דא א טעות אין די לשון. פשט, א מענטש מאכט א נדר און ער זאגט א סארט לשון וואס איז חל אויף אסאך מענטשן, און שפעטער איז ער מגלה דעת אז ס'איז געווען א טעות, און ממילא ער וואלט געוואלט זאגן אן אנדערע לשון וואס די אנדערע לשון איז כולל ווייניגער מענטשן, דא הייבט זיך אן די שאלה צו נדר שבטלה מקצתו בטלה כולה, אזוי ווי מ'עט זעהן בהמשך הסוגיא. איז אזוי, זאגט די הייליגע גמרא, די גמרא ברענגט קודם כל א פלאץ ווי מ'טרעפט דארט טאקע די מחלוקת, צו נדר שבטלה מקצתו בטלה כולה, תנן התם, מ'האבן געלערנט אין א משנה, די משנה איז דא ביי אונז אין נדרים דף ס ו, זאגט די משנה, פותחין בשבתות ובימים טובים, פשט א מענטש וואס קומט אין בית דין מתיר נדר זיין, א מענטש האט געמאכט א נדר לאמיר זאגן אז ער גייט נישט עסן קיין פלייש ער גייט נישט טרינקען קיין וויין, יעצט קומט ער אין בית דין מתיר נדר זיין, זאגט די משנה, ס'דא א גוטע פתח וואס בית דין קען אים געבן, וואס די פתח? בית דין קען אים פרעגן, רב איד, איר האט געוואוסט דאס הארבקייט פון א מענטש וואס איז זיך מצער שבת און יום טוב? ביסט דיך מצער שבת יום טוב, גייסט נישט קענען עסן קיין פלייש, גייסט נישט קענען טרינקען קיין וויין. איז טאמער די איד זאגט ניין, כ'האב נישט געוואוסט, ווען איך וואלט געוואוסט, וואלט איך קיינמאל נישט געמאכט די נדר, פשט די נדר איז א טעות, איז דאס א גוטע פתח, און מ'קען אים מתיר נדר זיין. פארשטייט זיך מיט חרטה קען מען אויך מתיר נדר זיין. יעצט. דרך אגב, ביי אונזער משנה האט מען געזען אז ווען א מענטש האט געמאכט א נדר אויף זיינע תאנים, שפעטער דערנענטערט ער זיך, ער זעט זיין טאטע איז דארט, דארף מען ניטאמאל מתיר נדר זיין ווייל ס'איז געווען א טעות, דא אוודאי דארף מען מתיר נדר זיין ביי פלייש און ביי וויין, פארוואס? ווייל ווען א מענטש מאכט א נדר נישט צו עסן פלייש נישט טרינקען וויין, אוודאי האט ער געוואוסט אז ער מאכט די נדר שבת יום טוב אויכעט, ס'איז נישט געווען קיין טעות אין דעם נדר, נאר וואס ער האט אפשר נישט געוואוסט די הארבקייט פון זיך מצער זיין, איז דא אוודאי דארף מען מתיר נדר זיין, מה שאין כן ווען א מענטש האט געמאכט א נדר אויף תאנים, איז ער האט אינגאנצן נישט געוואוסט זיין טאטע איז דארט, איז דאס א טעות אין די גאנצע עיקר הנדר, ממילא ביי אונזער משנה דארף מען ניטאמאל מתיר נדר זיין, על כל פנים, די משנה זאגט דארט אז מען קען נוצן א פתח די שבת און די יום טוב, ווען מען זאגט פאר א איד א הארבקייט, אבער וואס נאכדעם וואס מען איז מתיר נדר פאר אזא סארט איד, איז בראשונה היו אומרים, אנפאנג פלעגט מען זאגן אז אותן הימים מותרים, ושאר כל הימים אסורים. אז טאקע שבת און יום טוב וואס דארט איז געווען די פתח, דעמאלטס מעג די איד עסן פלייש און טרינקען וויין, אבער אלע אנדערע טעג פון די וואך וואס דארט איז נישט געווען קיין פתח, דארט איז די נדר ווייטער חל. עד שבא רבי עקיבא ולימד, ביז רבי עקיבא איז געקומען און און אויסגעלערנט אז נדר שהותר מקצתו הותר כולו, אז היות וואס מען האט מתיר געווען א חלק פון די נדר שבת און יום טוב, האט מען שוין אויכעט מתיר געווען די רעשט פון די נדר, פשט מיטן וואך מעג שוין די איד אויכעט עסן פלייש און טרינקען וויין, און ממילא די זעלבע מחלוקת וואס איז דא דארט צווישן רבי עקיבא און די תנא קמא, איז די זעלבע מחלוקת ביי אונז צווישן בית שמאי בית הלל, אבער וואס ווי מ'גייט שוין זעהן און אזוי ווי מ'האט פריערט אויסגערעדט, ס'איז נישט אזוי פשוט די מחלוקת צו נדר שבטלה מקצתו בטלה כולה, פשט ס'איז נישט קיין מחלוקת אין א חלות, ס'איז א מחלוקת אין א דיבור אזוי ווי מ'עט שוין זעהן, אמר רבה, זאגט רבה אזוי, דכולי עלמא, כל היכא דאמר, אילו הייתי יודע שאבא ביניכם הייתי אומר כולכם אסורים חוץ מאבא, דכולהון אסורין ואביו מותר, זאגט רבה אזוי, ווען א מענטש האט געמאכט א נדר, ער איז געשטאנען פון דערווייטענס, ער האט געזעהן מענטשן עסן תאנים, האט ער געזאגט כולכם אסורין, אזא לשון האט ער געזאגט. עטס אלע זענטס אסור! ער מאכט א נדר אויף אלעמען! יעצט גייט ער נענטער, ער זעהט זיין טאטע דארט, אוי וויי! זאגט ער ווען איך וואלט געוויסט מיין טאטע דא, וואלט איך געזאגט כולכם אסורין, חוץ מאבא! פשט ער וואלט נישט געטוישט די לשון, ער וואלט ווייטער געזאגט כולכם אסורין, ער וואלט נאר צוגעלייגט א קנייטש חוץ מאבא! דא זאגט רבה דא נישט דא קיין מחלוקת, דא איז יעדער מודה אז מען זאגט נישט נדר שבטלה מקצתו בטלה כולה! פארוואס? ווייל היות וואס די לשון האט זיך נישט געטוישט, די איד האט נישט חרטה אויף זיין לשון, די לשון וואלט געבליבן די זעלבע, נאר וואס ער וואלט צוגעלייגט א קנייטש חוץ מאבא. איז קומט אויס די איינציגסטע חילוק צווישן די ערשטע מאל וואס ער האט געזאגט, ס'איז טייטש פאר ער האט געוואוסט זיין טאטע דארט, און נאכדעם וואס ער האט געזען זיין טאטע דארט, די איינציגסטע זאך וואס וואלט געווען א חילוק וואלט צוגעלייגט די ווערטער חוץ מאבא. דאס טייטשט נישט געטוישט, ער האט גארנישט געטוישט אין דעם לשון, די לשון איז געבליבן די זעלבע און נאך מער, ווי די ר"ן איז מסביר בעצם האט ער נישט געמיינט צו כולל זיין זיין טאטע אפילו ווען ער האט געזאגט כולכם די ערשטע מאל, פשט ס'האט זיך טאקע גארנישט געטוישט, איז אויב אזוי איז יעדער מודה דא זאגט מען נישט נדר שבטלה מקצתו בטלה כולה, ווי איז יא די מחלוקת זאגט רבה לא נחלקו אלא באומר אילו הייתי יודע שאבא ביניכם הייתי אומר פלוני פלוני אסורים ואבא מותר, פשט אזוי טאמער א מענטש זאגט כולכם אסורים און נאכדעם קומט ער נענטער ער זעהט זיין טאטע דארט. זאגט ער אוי וויי, ווען איך ווייס מיין טאטע דא, וואלט איך נישט געזאגט כולכם אסורין חוץ מאבא, ווייל ס'נישט קיין דרך ארץ, מ'זאגט כולכם איז פשט די טאטע אויך, נאכדעם לייגט מען צו חוץ מאבא, אבער למעשה ווען דו האסט געזאגט כולכם האסטו כולל געווען די טאטע, דער איד זאגט, איך בין נישט איינגענעם צו זאגן אזא סארט לשון כולכם אויף מיין טאטע, ווען איך ווייס מיין טאטע דא, וואלט איך געזאגט א אנדערע לשון אינגאנצן, איך וואלט געזאגט פלוני ופלוני חוץ מאבא, דא איז שוין דא א מחלוקת, צו נדר שבטלה מקצתו בטלה כולה, בית הלל זאגן אז נדר שבטלה מקצתו בטלה כולה, היות וואס ער וואלט געטוישט די לשון איז פשט ס'איז א נייע זאך איז אז ס'איז בטל פארן טאטן איז בטל פאר יעדעם, בית שמאי זאגן ניין מען זאגט נישט נדר שבטלה מקצתו בטלה כולה, פאר די טאטע טאקע איז די נדר נישט חל אבער פאר אלע אנדערע מענטשן איז די נדר ווייטער חל, און אזוי ווי ס'איז א מחלוקת בית שמאי ובית הלל איז די זעלבע זאך צווישן רבי עקיבא און די חכמים צווישן רבי עקיבא און תנא קמא, אזוי איז רבה מסביר די מחלוקת, ורבא אמר, רבא קריגט זיך אויף רבה, זאגט רבא, דכולי עלמא כל היכא דאמר אילו הייתי יודע שאבא ביניכם הייתי אומר פלוני פלוני אסורין ואבא מותר, כולם מותרים, זאגט רבא אזוי, דארט ווי ווען א מענטש טוישט די לשון, ווען א מענטש אנפאנג זאגט כולכם, און שפעטער גייט ער נענטער זעט זיין טאטע דארט זאגט ער אוי וויי, ווען איך ווייס מיין טאטע דא טויש איך די לשון זאג איך פלוני פלוני, דא זאגט רבא דא איז אפילו בית שמאי מודה אז נדר שבטלה מקצתו בטלה כולה, פארוואס ווייל דער איד זאגט קלאר איך וואלט געטוישט די לשון, פשט די גאנצע ערשטע לשון איז געווען א טעות, און ממילא די גאנצע ערשטע זאך איז בטל, די גאנצע נדר איז בטל. ווי איז יא די מחלוקת? דארט ווי מען האט נישט געטוישט די לשון, אבער ווי מען וועט שוין זעהן, רבא גייט מסביר זיין אז אפילו ווען מען טוישט נישט די לשון, איז יא דא א שטיקל שינוי אינעם לשון, מען וועט שוין זעהן וואס איז יא די מחלוקת. זאגט רבא, ווי איז יא די מחלוקת? לא נחלקו אלא באומר, אילו הייתי יודע שאבא ביניכם הייתי אומר כולכם אסורין חוץ מאבא, דארט ווי מען טוישט נישט די לשון, דארט ווי דער מענטש האט געזאגט כולכם, און שפעטער ווען ער גייט נענטער, ער זעט זיין טאטע דארט, זאגט ער, אוי, ווען איך ווייס מיין טאטע דא וואלט איך געזאגט כולכם חוץ מאבא. דא איז א מחלוקת אפילו מען טוישט נישט די לשון פארוואס, ווייל בית שמאי סברי לה כר' מאיר דאמר תפוס לשון ראשון, ובית הלל סברי לה כר' יוסי דאמר בגמר דבריו אדם נתפס. פשט אזוי, די מחלוקת ר' מאיר און ר' יוסי איז א מחלוקת אין מסכת תמורה, ס'דא א דין אז מען טאר דאך נישט מאכן תמורה, א מענטש טאר נישט ממיר זיין איין קרבן אויפן צווייטן, מענטש טאר נישט זאגן אז די קדושה פון די קרבן זאל ארויפגיין אויף די חולין'דיגע בהמה, איז דארט רעדט דארט די משנה ווען איינער האט געמאכט תמורה, ער האט גענומען א בהמה וואס איז חולין, ער האט עס געשטעלט לעבן צוויי קרבנות לעבן א עולה און א שלמים, און ער האט געזאגט אויף די חולין אז די חולין'דיגע בהמה זאל זיין תמורת עולה תמורת שלמים, יעצט איז נישט דא אזא זאך, מען קען נישט ארויף לייגן צוויי קדושות אויף איין בהמה, איז וואס געשעהן דא, ווייל די דין איז אז ווען מען מאכט תמורה איז די ביידע בהמות בלייבן קדוש, די ארגינעלע בהמה בלייבט א קרבן, און די צווייטע ווערט א קרבן, און וואס טוט מען דא, וואס איז יעצט די חולינדיגע בהמה, איז דאס א עולה צו איז דאס א שלמים, איז ר' מאיר זאגט, תפוס לשון ראשון, מען דארף אנכאפן די ערשטע לשון, האסט געזאגט תמורת עולה תמורת שלמים, וואס האסטו געזאגט ערשט תמורת עולה, איז עס א עולה, ר' יוסי זאגט ניין, תפוס לשון אחרון אדער בגמר דבריו אדם נתפס, אז מ'איז זיך אויך מתחשב מיט די צווייטע לשון, יעצט אזוי, יענץ איז דווקא די מחלוקת ר' מאיר ר' יוסי איז דווקא דארט אין תמורה, דארט ווי צוויי לשונות זענען זיך סותר, פשט א מענטש זאגט תמורת עולה תמורת שלמים, א בהמה קען דאך נישט זיין ביידע, איז דארט איז דא א מחלוקת צו מען כאפט אן די ערשטע לשון אדער מען כאפט אן די צווייטע לשון, אבער ווי די ר"ן איז מסביר דא, ווען א מענטש האט געטוישט א לשון אבער די צוויי לשונות זענען זיך נישט סותר, איז דא וועט נישט זיין די מחלוקת אזוי קיצוניש, צו תפוס לשון ראשון אדער תפוס לשון אחרון, נאר דא וועט זיין די שאלה וואס איז די עיקר, ווען א מענטש זאגט צוויי זאכן, איז די עיקר די ערשטע זאך אדער די עיקר איז די צווייטע זאך. דאס איז דא די מחלוקת צווישן בית שמאי בית הלל, וואס פשט? פשט אזוי, א מענטש וואס האט געזען אז אנדערע מענטשן עסן זיין תאנים, ער האט געזאגט כולכם אסורים, גוט, יעצט גייט ער נענטער, ער זעט זיין טאטע דארט, זאגט ער אוי געוואלד, כולכם אסורים חוץ מאבא, יעצט ווען ער האט געזאגט כולכם אסורים חוץ מאבא, וואס איז די עיקר? זאגט רבא אזוי, לויט די בית שמאי, בית שמאי האלטן כשיטת ר' מאיר, תפוס לשון ראשון, מען דארף אנכאפן די ערשטע חלק פון א מענטש'ס דיבור, אויב אזוי ווען א מענטש זאגט כולכם אסורים חוץ מאבא, וואס איז די ערשטע חלק דא כולכם אסורים די צווייטע חלק איז חוץ מאבא אבער די ערשטע חלק איז כולכם אסורים אויב אזוי קומט אויס אז די מענטש האט נישט געטוישט זיין לשון ער האט אנפאנג געזאגט כולכם אסורים ער האט ווייטער געזאגט די צווייטע מאל אויכעט כולכם אסורים גארנישט האט זיך נישט געטוישט זאגן בית שמאי מען זאגט נישט נדר שבטלה מקצתו בטלה כולה ווייל די לשון האט זיך נישט געטוישט מה שאין כן בית הלל בית הלל האלטן ווי ר' יוסי אז בגמר דבריו אדם נתפס תפוס לשון אחרון און ממילא ווען א מענטש זאגט כולכם אסורים חוץ מאבא וואס איז די עיקר חוץ מאבא איז די עיקר. אויב אזוי איז פשט ער האט געטוישט די לשון, אז ער האט געטוישט די לשון, זאגן די בית הלל נדר שבטלה מקצתו בטלה כולה. איז נאכאמאל לאמיר מסכם זיין די חילוק צווישן רבה און רבא. רבה זאגט אז דארט ווי מען האט נישט געטוישט די לשון, דארט איז יעדער מודה אז מען זאגט נישט נדר שבטלה מקצתו בטלה כולה. נאר דארט ווי מען האט געטוישט די לשון, דארט איז די מחלוקת. רבא זאגט פארקערט, דארט ווי מען האט געטוישט די לשון איז נישט דא קיין מחלוקת אפילו בית שמאי איז אויך מודה אז מען זאגט נדר שבטלה מקצתו בטלה כולה נאר דארט ווי מען האט נישט געטוישט די לשון, נאר ס'איז א שאלה צו תפוס לשון ראשון תפוס לשון אחרון, דארט איז דא א מחלוקת בית שמאי בית הלל. זאגט יעצט די גמרא, איתיביה רב פפא לרבא, האט רב פפא א קשיא געפרעגט אויף רבא פון די המשך פון די משנה דארט דף ס"ו, די משנה איז דארט ממשיך, כיצד אמר רבי עקיבא נדר שהותר מקצתו הותר כולו, ווי טאקע האט רבי עקיבא געזאגט נדר שהותר מקצתו הותר כולו, איז אזוי, די קומענדיגע חלק איז צוטיילט אויף דריי, די ערשטע חלק, די ערשטע ציור, זאגט די משנה, קונם שאיני נהנה לכולכם, הותר אחד מהן, הותרו כולם, טאמער א מענטש מאכט א נדר, שאיני נהנה לכולכם, אז איך גיי נישט הנאה האבן פון קיין איינס פון ענק, פאר א גאנצע גרופע מענטשן, און הותר אחד מהן, איינס פון זיי איז מותר געווארן דורך התרת נדרים, איז הותרו כולם ווערן אלע מותר, דאס איז די ערשטע ציור, פון נדר שהותר מקצתו הותר כולו, זאגט די משנה די צווייטע ציור, שאיני נהנה לזה ולזה, טאמער מ'האט געזאגט לזה ולזה באלד וועלן מיר פונקט מסביר זיין וואס איז די חילוק צווישן די ערשטע ציור די צווייטע ציור די דריטע ציור, אבער על כל פנים טאמער איינער זאגט שאיני נהנה לזה ולזה, דעמאלטס הותר הראשון הותרו כולם, טאמער די ערשטע איז מותר איז הותרו כולם, וואס איז טאמער הותר האחרון דאס איז די דריטע ציור, טאמער די לעצטע איז מותר געווארן האחרון מותר וכולן אסורין, איז די לעצטע מותר אלע אנדערע זענען אסור, באלד וועלן מיר מסביר זיין פונקט וואס די משנה מיינט. אבער, רב פפא וואס רב פפא פרעגט יעצט א קשיא אויף רבא, רב פפא מאכט זיך אינגאנצן נישט צו טון פון דאס וואס שטייט דא הותר הראשון הותר האחרון, פשט ער כאפט נישט אן ער האלט אז די ראשון אחרון מיינט נישט דווקא, ס'מיינט איינס פון זיי פשט מ'דארף דא מסביר זיין וואס איז טאקע די חילוק צווישן די אלע דריי ציורים, זאגט רב פפא אזוי, בשלמא לרבה, גאנץ גוט לויט רבה, וואס רבה זאגט אז די מחלוקת ר' עקיבא און די חכמים און די מחלוקת בית שמאי בית הלל איז דארט ווי מ'האט געטוישט די לשון, איז לויט רבה שטימט אלע דריי ציורים פון די משנה א מחיה, וויאזוי? ווייל מוקים לה לרישא דאמר לזה ולזה, וסיפא דאמר לכולכם, רישא מיינט צו זאגן די ערשטע צוויי ציורים, און סיפא מיינט די דריטע ציור, באלד וועלן מיר זעהן לויט רבא איז אנדערש, לויט רבא איז רישא מיינט די ערשטע ציור, און סיפא מיינט די צווייטע ציור, און די ר"ן שטעלט זיך אויף דעם, און די ר"ן פארענטפערט עס, איז וועלן מיר באלד זעהן, אבער על כל פנים זאגט רב פפא לויט רבה, שטימט זייער גוט, ווייל די ערשטע צוויי ציורים אין די משנה דארט פון רבי עקיבא רעדט זיך דארט ווי מען האט געטוישט די לשון, און די דריטע ציור רעדט זיך דארט ווי מען האט נישט געטוישט די לשון, און ממילא די משנה זאגט אונז אז דארט ווי מען האט געטוישט די לשון האלט רבי עקיבא א נדר שבטלה מקצתה בטלה כולה, און דארט ווי מען האט נישט געטוישט זאגט מען נישט בטלה כולה, איז וויאזוי שטימט עס אריין די ווערטער פון די משנה? איז לאמיר נאכאמאל לערנען די משנה, אזוי ווי רב פפא איז עס מסביר כשיטת רבה, זאגט די משנה אזוי, כיצד אמר רבי עקיבא נדר שהותר מקצתו הותר כולו, די ערשטע ציור, זאגט רבי עקיבא, קונם שאיני נהנה לכולכם הותר אחד מהם, הותרו כולם. וואס מיינט רבי עקיבא צו זאגן די ציור ביי וועלכע ציור רעדט מען דא? דא רעדט זיך ביי א ציור וואס מען האט געטוישט די לשון. פשט דא רעדט זיך ביי א ציור וואס א מענטש האט געמאכט א נדר קונם שאיני נהנה לכולכם, ער האט געזאגט א לשון כולכם, און שפעטער איז ער געוואויר געווארן, אוי געוואלד! מיין טאטע איז דא, מיין טאטע איז דא א חלק פונעם כולכם, איז וויל ער צוריק ציען ער האלט ס'איז נישט קיין כבוד צו זאגן כולכם אויפן טאטן, און ממילא זאגט ער אז ווען איך וואלט געוואוסט אז מיין טאטע איז דא, וואלט איך געזאגט לזה לזה, פשט ער האט געטוישט די לשון, איז אויף דעם זאגט די משנה, הותר אחד מהם הותרו כולם, דאס איז די ערשטע ציור, ווייטער די צווייטע ציור וואס שטייט דארט אין די משנה, שאיני נהנה לזה לזה, הותר הראשון הותרו כולם, די צווייטע ציור רעדט זיך פונקט פארקערט, די צווייטע ציור רעדט זיך אז א מענטש האט געזאגט קונם שאיני נהנה לזה לזה. יעצט נאכדעם וואס ער האט דאס געזאגט ווערט ער געוואויר זיין טאטע דא. זאגט דער איד אוי געוואלד, ווען איך ווייס מיין טאטע דא וואלט איך ענדערש געזאגט לכולכם חוץ מאבא, איך וואלט געטוישט די לשון. וואס אויך ביי אזא ציור זאגט רבי עקיבא אז דא זאגט מען אויך א נדר שבטלה מקצתה בטלה כולה ווייל ווי נישט ווי וואלט געטוישט די לשון. איי וואס די סברא? פריערט האט מען געזען פארקערט, אז ווען א מענטש זאגט לכולכם, און ער ווערט געוואויר זיין טאטע דארט, וואלט ער ענדערש געזאגט לזה לזה. יעצט זעט מען אזוי, אז ווען א מענטש זאגט לזה לזה, וואלט ער ענדערש געזאגט לכולכם. איז ווי די רן איז מסביר, אז יא, ס'איז דא מענטשן וואס זיי וועלן ענדערש זאגן אזוי, ווייל ס'איז דא אזעלכע סארט מענטשן, וואס ווען זיי זאגן לזה לזה, און זיי ווערן געוואויר שפעטער די טאטע דא, וואלטן זיי נישט ענדערש געזאגט לזה לזה חוץ מאבא, ווייל ווען א מענטש זאגט לזה לזה חוץ מאבא למעשה,

ס'דא מענטשן וואס פאר זיי איז דאס א גרעסערע כבוד. און טאקע דאס איז די חידוש לויט ר' עקיבא, לויט ווי רבה לערנט איז דאס די חידוש לויט ר' עקיבא פון די ערשטע צוויי ציורים. אין די ערשטע ציור איז די חידוש פון ר' עקיבא אז ווען א מענטש זאגט לכולכם און ער ציט צוריק לזה לזה איז נדר שבטלה מקצתו בטלה כולה. אין די צווייטע ציור זאגט ר' עקיבא די זעלבע חידוש פארקערט. א מענטש זאגט לזה לזה און שפעטער זאגט ער אוי ווען איך ווייס מיין טאטע דא וואלט איך געזאגט לכולכם חוץ מאבא. איז דא זאגט מען אויכעט נדר שבטל מקצתו בטלה כולה. ווייטער די דריטע ציור, וואס אין די דריטע ציור זאגט רבי עקיבא הותר האחרון האחרון מותר וכולן אסורין, דארט רעדט זיך אז ער האט נישט געטוישט די לשון, ער האט געזאגט לכולכם, און ער ווערט געוואויר טאטע דארט וואלט ער געזאגט לכולכם חוץ מאבא, אדער לזה לזה, און ער ווערט געוואויר טאטע דארט וואלט ער געזאגט לזה לזה חוץ מאבא, און אז מען האט נישט געטוישט די לשון, האלט דאך יעדער, נדר שבטל מקצתו זאגט מען נישט, לא בטלה כולה, און ממילא זאגט טאקע ר' עקיבא אז ביי אזא ציור האחרון מותר וכולן אסורין אז מען זאגט נישט בטלה כולה, פשט לויט רבה שטימט אלע דריי ציורים. אבער אלא לדידך זאגט רב פפא לויט דיר לויט רבא וואס דו זאגסט אז דארט ווי מען טוישט די לשון איז נישט דא קיין מחלוקת נאר דארט ווי מען טוישט די לשון איז אפילו די בית שמאי אפילו די חכמים זענען אויך מודה נדר שבטלה מקצתו בטלה כולה, אויב אזוי זיי מיר מסביר אלע דריי ציורים פון די משנה, בשלמא רישא, גאנץ גוט די ערשטע ציור, דא מיינט רישא נאר די ערשטע ציור, פריער האט רישא געמיינט די ערשטע צוויי ציורים, באלד וועלן מיר מסביר זיין וואס די חילוק, פשט גאנץ גוט די ערשטע ציור, מוקים לה, דאמר לכולכם, די ערשטע ציור קענסטו מיר מסביר זיין זאגט רב פפא אז די ערשטע ציור רעדט זיך דארט ווי מען האט נישט געטוישט דארט ווי די ווי די איד האט געזאגט לכולכם און שפעטער ווען ער געוואויר געווארן זיין טאטע איז דארט געווען זאגט ער איך וואלט געזאגט לכולכם חוץ מאבא ער האט נישט געטוישט איז טאקע דא דא א מחלוקת רבי עקיבא און די חכמים אזוי מ'האט פריערט געזעהן צו תפוס לשון ראשון תפוס לשון אחרון רבי עקיבא האלט תפוס לשון אחרון פארדעם זאגט ער נדר שבטל מקצתו בטלה כולה און די חכמים וועלן זיך קריגן אויף דער רבי עקיבא, פיין, אבער אלא סיפא, אבער די צווייטע ציור, דאמר לזה ולזה, וואס אין די סיפא אין די צווייטע ציור שטייט אין די משנה, ס'רעדט זיך ווען א מענטש האט געזאגט לזה לזה, און דא קענסטו מיר נישט זאגן אז ס'רעדט זיך אויך ביי א ציור וואס דער מענטש האט נישט געטוישט, וואס דער מענטש האט געזאגט לזה לזה, און שפעטער ווען ער איז געוואויר געווארן דער טאטע דארט, אזוי זאגט ער ווייטער לזה לזה חוץ מאבא. קענסט דאס נישט זאגן, פארוואס? ווייל ווי דער רן איז מסביר אויב אזוי קומט אויס אז די ערשטע צוויי ציורים זאגן די זעלבע זאך, רבי עקיבא זאגט די זעלבע זאך אז ווען א מענטש טוישט נישט די לשון איז לויט רבי עקיבא תפוס לשון אחרון און נדר שבטל מקצתו בטלה כולה, און ס'קען נישט זיין אז רבי עקיבא זאל זאגן צוויי מאל די זעלבע זאך, יעצט גאנץ גוט לויט רבה, לויט רבה איז דאס נישט שווער געווען, ווייל לויט רבה אזוי ווי מ'האט אויסגערעדט איז דא א חידוש פון די ערשטע ציור און די צווייטע ציור. ביי די ערשטע ציור איז די חידוש אז ס'דא אמאל א מענטש וואס וועט ענדערש זאגן אויף זיין טאטן לזה לזה חוץ מאבא, חוץ לכולכם, און די צווייטע ציור איז פונקט פארקערט, זאגט אונז רבי עקיבא אז ס'דא אמאל א מענטש וואס וועט זאגן לכולכם אנשטאטס זה לזה. אבער לויט רבא איז נישט שייך די חילוק. קומט אויס אז קענסט מיר נישט זאגן אז די צווייטע ציור רעדט זיך אויך ביי אן אופן וואס די מענטש האט נישט געטוישט. אויב אזוי וואס איז די צווייטע ציור? עסטו מיר מוזן זאגן אז די צווייטע ציור רעדט זיך דארט וואו מ'האט יא געטוישט, דארט ווי מ'האט אנפאנג געזאגט לכולכם, און שפעטער האט ער געטוישט און ער האט געזאגט לזה לזה, און יעצט זאגט רבי עקיבא אז ביי אזא ציור דארט ווי מ'האט געטוישט, איז נדר שבטל מקצתו בטלה כולה, אבער אויב אזוי איז שווער, רבי עקיבא? נאר רבי עקיבא האלט אזוי? לויט די, לויט רבא האלט יעדער אזוי? אמאי פליגי רבנן עליה, והאמרת דברי הכל מותר, דו זאגסט דאך אז יעדער איז מודה ביי אזא ציור אז נדר שבטל מקצתו בטלה כולה ווייל מ'האט דאך געטוישט? יעצט, דרך אגב, די ר"ן רעדט אויס פארוואס טאקע ניצט רב פפא, ביי רבה ניצט ער רישא, אז גייט ער אויף די ערשטע צוויי ציורים און ביי רבא מיינט רישא נאר די ערשטע ציור, זאגט די ר"ן זייער געשמאק, ווייל אזוי ווי מ'האט מסביר געווען, לויט רבה רעדן זיך די ערשטע צוויי ציורים דארט ווי מ'האט געטוישט, און טאקע איז דא א חידוש ביי די ערשטע ציור וואס איז נישט דא ביי די צווייטע ציור, און ביי די צווייטע ציור וואס איז נישט דא ביי די ערשטע ציור, אבער היות וואס ביידע רעדן זיך ביי א ציור וואס די מענטש האט געטוישט דערפאר פאסט ביידע אנצורופן רישא, אבער לויט רבא ווי מ'האט יעצט געשמועסט איז די ערשטע ציור רעדט זיך דארט ווי מ'האט געטוישט די צווייטע ציור רעדט זיך דארט ווי מ'האט נישט געטוישט איז קען מען נישט ביידע אנרופן רישא, פארדעם לויט רבא רופט רב פפא אן די ערשטע ציור די רישא און די צווייטע ציור די סיפא, על כל פנים איז שווער אויף רבא, אמר ליה רבא, ענטפערט רבא צו רב פפא, ולרבה מי ניחא, מ'איז נישט גורס דא ר' עקיבא, די ר"ן, די אנדערע ראשונים איז נישט גורס, לויט רבה זאגט רבא שטימט עס דען יא? סיפא במאי מוקים לה, דאמר לכולכם, הי דין הוא ראשון והי דין הוא אחרון, פשט, ס'שטימט אויך נישט מיט רבה זאגט רבא, ווייל וויאזוי האסטו מסביר געווען די סיפא די דריטע ציור לויט רבה, האסטו מסביר געווען די סיפא די דריטע ציור רעדט זיך דארט ווי מ'האט נישט געטוישט, און דארט ווי מ'האט נישט געטוישט זאגט מען נישט נדר שבטל מקצתו בטלה כולה, אבער אויב אזוי זאגט רבא עס שטימט נישט מיט די לשון, וואס שטייט אין די לשון? אין די לשון שטייט האחרון מותר וכולן אסורין, וואס טייטש האחרון מותר? ווי קומט דא אריין אחרון, ראשון, אחרון? ווער רעדט פון אחרון פון ראשון? נדר שבטל מקצתו לא בטלה כולה, דער וואס מען האט מתיר געווען ער איז מותר די אנדערע נישט, נאר וואס דען? זאגט רבא, מוז זיין אז דו האסט אינגאנצן נישט פארשטאנען פשט פון די משנה, אלא נאר רישא דאמר לכולכם, זאגט רבא אוודאי די רישא די ערשטע ציור רעדט זיך אזוי ווי איך האב געזאגט, ס'רעדט זיך ביי א ציור וואס מען האט נישט געטוישט, און רבי עקיבא גייט כשיטתו, תפוס לשון אחרון, און דערפאר נדר שבטל מקצתו בטלה כולה. וסיפא, די צווייטע און די דריטע ציור, זאגט רבא זענען אנדערע זאכן אינגאנצן, ס'האט נישט קיין שייכות דא אהער, ס'האט נישט קיין שייכות צו די מחלוקת פון נדר שבטל מקצתו בטלה כולה, נאר וואס דען ס'רעדט זיך ביי אן אופן כגון שתלאן זה בזה, ואמר פלוני כפלוני ופלוני כפלוני, ס'רעדט זיך ביי א ציור וואס א מענטש האט געמאכט נדרים, ער אזוי ווי אים, ער אזוי ווי אים. פשט, ער האט געזאגט, דער מענטש זאל זיין אסור אויף מיר, ראובן זאל זיין אסור אויף מיר, און שמעון זאל זיין אסור אויף מיר אזוי ווי ראובן, לוי זאל זיין אסור אויף מיר אזוי ווי שמעון, יהודה אזוי ווי לוי, און אזוי ווייטער, ער האט תולה געווען איינס אינעם צווייטן, וואס ביי דעם זאגט די משנה, אז טאמער מ'עט מתיר זיין די ערשטע מ'עט מתיר זיין ראובן, אטאמאטיש, שמעון לוי יהודה יששכר זבולון אלע אנדערע עלן ווערן מותר, ווייל מ'האט דאך תולה געווען איינס אינעם צווייטן, אבער טאמער מ'עט מתיר זיין די לעצטע, מ'עט מתיר זיין יהודה לאמיר זאגן אדער בנימין, לאמיר זאגן מ'האט גענדיגט ביי בנימין, מ'עט מתיר זיין בנימין, ווערן נישט אלע אנדערע מותר, פארוואס? ווייל מ'האט דאך עס תולה געווען, מ'האט יעדעס איינס תולה געווען איינס פארדעם, איז על כל פנים ס'איז אן אנדערע דין אינגאנצן, און ממילא קענסט נישט א קשיא פרעגן פון די משנה אויף מיר, דייקא נמי, ברענגט טאקע די גמרא א ראיה דתניא, ס'דארף שטיין דא דתנן, ס'איז א המשך דארט אין די משנה אליין, שטייט דארט אויכעט, הותר האמצעי הימנו ולמטה מותרין ולמעלה אסורין, שטייט דארט קלאר אז טאמער מ'האט מתיר געווען איינע פון די מיטעלסטע, לאמיר זאגן מ'האט מתיר געווען יהודה, איז די אלע נאך יהודה וואס מ'האט תולה געווען אין יהודה, יששכר זבולון דן נפתלי, די אלע זענען מותר, אבער די אלע פאר יהודה, ראובן שמעון לוי, זיי ווערן נישט מותר, ווייל זיי האט מען נישט תולה געווען אין יהודה, על כל פנים די משנה האט נישט קיין שייכות דא אהער, זאגט די גמרא ווייטער, איתיביה רב אדא בר אהבה לרבא, פרעגט רב אדא בר אהבה נאך א קשיא אויף רבא, שטייט דארט ווייטער אין די משנה, טאמער א מענטש זאגט קונם בצל שאני טועם שהבצל רע ללב, ער מאכט א נדר, ער גייט נישט עסן קיין צוויבל, ווייל צוויבל איז נישט גוט פאר די הארץ, אמרו לו, זאגן אים מענטשן, והלא הכופרי יפה ללב, כופרי א מין צוויבל, איז יא גוט פאר די הארץ, איז הותר בכופרי, מעג ער עסן דעם כופרי צוויבל, פארוואס ווייל על דעת דעם האט ער נישט געמאכט די נדר, און נישט נאר דאס ולא בכופרי בלבד הותר, אלא בכל הבצלים, נישט נאר די כופרי צוויבל מעג ער עסן, נאר ער מעג עסן אלע סארט צוויבל, פארוואס ווייל נדר שהותר מקצתו הותר כולו, און די משנה צייכנט טאקע צו, מעשה היה ס'איז געווען א מעשה, והתירו ר' מאיר בכל הבצלים, אז ר' מאיר האט טאקע אזוי גע'פסק'נט הלכה למעשה, אז א מענטש האט געמאכט אזא נדר, האט גע'אסר'ט אלע צוויבל, און מען האט אים געזאגט די כופרי איז גוט פאר די הארץ און ר' מאיר האט מתיר געווען אלע צוויבל און ממילא פירט רב אדא בר אהבה אויס די קשיא צו רבא מאי לאו דאמר אילו הייתי יודע שהכופרי יפה ללב הייתי אומר כל הבצלים אסורין וכופרי מותר פשט אזוי דער מענטש וואס איז געווען זיין אריגינעלע נדר אז ער גייט נישט עסן צוויבל כל הבצלים אסורין יעצט ווערט ער געוואויר אז כופרי איז גוט וואלט זאגט ער ציט ער צוריק זאגט ער ווען איך וואלט געוויסט וואלט איך געזאגט כל הבצלים אסורין, וכופרי מותר. איך וואלט געזאגט די זעלבע לשון אבער איך וואלט צוגעלייגט וכופרי מותר. יעצט אזוי. פריערט האט מען געזעהן אז וויאזוי האט רבא איינגעזעצט די מחלוקת בית שמאי בית הלל, די מחלוקת רבי עקיבא און די חכמים, האט ער מסביר געווען אז עס איז א מחלוקת צו תפוס לשון ראשון צו תפוס לשון אחרון. אז בית שמאי האלטן מיט רבי מאיר תפוס לשון ראשון, און דערפאר זאגט מען נישט נדר שהותר מקצתו הותר כולו, און בית הלל, און די זעלבע זאך רבי עקיבא, האלטן כשיטת ר' יוסי תפוס לשון אחרון, און פאר דעם נדר שהותר מקצתו הותר כולו ביי יענע ציור. יעצט אזוי, די ר"ן רעדט אויס אז די גמרא רב אדא בר אהבה דא האט פארשטאנען אז אזוי ווי בית שמאי האלטן כשיטת ר' מאיר, האלט ר' מאיר אויך כשיטת בית שמאי, און ווי די ר"ן זאגט מען וואלט נישט געדארפט אזוי זאגן, מען וואלט געקענט זאגן אז ר' מאיר קריגט זיך אויף די בית שמאי, ווייל ר' מאיר, ווען האט ר' מאיר געזאגט תפוס לשון ראשון? דארט ווי צוויי לשונות זענען זיך סותר, ווען א מענטש זאגט תמורת עולה תמורת שלמים, דארט זענען זיך סותר, דארט זאגט ער תפוס לשון ראשון, אבער דארט ווי ס'איז נישט קיין סתירה, קען זיין בעצם האלט נישט ר' מאיר ווי די בית שמאי, אבער רב אדא בר אהבה האט יא פארשטאנען אז ביידע האלטן די זעלבע זאך, אויב אזוי קומט אויס אז ר' מאיר וואלט לכאורה געדארפט האלטן אז דא ווען א מענטש האט געזאגט כל הבצלים אסורין, און יעצט זאגט ער אז ווען איך וואלט געוואוסט וואלט איך געזאגט כל הבצלים אסורין וכופרי מותר, איז תפוס לשון ראשון, מ'קוקט נישט אן די צווייטע חלק וכופרי מותר, מ'קוקט נאר אן די ערשטע חלק כל הבצלים אסורין דאס איז די עיקר, קומט אויס ער האט נישט געטוישט די לשון, אויב ער האט נישט געטוישט די לשון איז לכאורה די דין אז מען זאגט נישט נדר שבטלה מקצתו בטלה כולה, איז שווער אויף רבא פארוואס האט ר' מאיר געפסקנט נדר שבטלה מקצתו בטלה כולה אז ער מעג עסן אלע צוויבל, יעצט די קשיא איז נישט נאר אויף רבא, די קשיא איז נאך שטערקער אויף רבה, נאר פאר צופאל רב אדא בר אהבה פרעגט עס צו רבא, אויף רבה איז עס נאך שטערקער ווייל לויט רבה דארט ווי מען זאגט די זעלבע סארט לשון דארט ווי מען טוישט נישט די לשון, איז רבה האלט האלט קיינער נישט אז בטלה כולה איז אוואדי און אוואדי וואלט ר' מאיר געדארפט זאגן אז מען זאגט נישט כל הבצלים מותרין אבער לויט רבא איז עס אויך שווער על כל פנים האמער דא א קשיא אויף רבא ענטפערט די גמרא לא האסט נישט פארשטאנען די ציור די ציור רעדט זיך נישט ווען א מענטש האט געזאגט כל הבצלים אסורין און שפעטער האט ער צוריק געצויגן ער האט געזאגט ווען איך ווייס וואלט איך געזאגט כל הבצלים אסורין חוץ מכופרי ניין באומר דא רעדט זיך ווען די מענטש זאגט אילו הייתי יודע שהכופרי יפה ללב הייתי אומר בצל פלוני ופלוני אסורין וכופרי מותר, איך וואלט געזאגט זאגט די מענטש, פלוני ופלוני איך וואלט געטוישט די לשון, און ממילא ור' מאיר אליבא דרבי עקיבא ואליבא דרבנן, קומט אויס אז ר' מאיר שטימט מיט יעדעם, ווייל ווי רבא האט מסביר געווען אז דארט ווי מען טוישט די לשון איז יעדער מודה נדר שבטלה מקצתו בטלה כולה, איז טאקע פארדעם האט ר' מאיר געפסקנט נדר שבטלה מקצתו בטלה כולה, און די איד מעג עסן אלע סארט צוויבל.